לעילוי נשמת ר' משה יעקב בן ר' שיע הכהן. קודם וועלן מיר אביסל איבערגיין פון די נעכטיגע עמוד, דף י עמוד א', און נאכדעם וועלן מיר גיין צו י עמוד ב'. אבער קודם דארף מען וויסן אזוי, אונז האבן געשמועסט אז ס'דא ד' יסודות, אש מים רוח עפר, און פון דעם דארף מען מאכן ריין אז ס'זאל זיין כולו טוב. און נאכדעם האבן מיר אויך גערעדט פון א חלק פון תפילה. וואס תפילה מאכט אז די תורה זאל ווערן די ריכטיגע תורה וואס איז נישט נאר אין פאטענשעל ס'איז נאר אין כח אויכעט עס איז אויך אין פועל ס'איז מער מ'קען ס'ווערט בפועל היינו דכתיב דערויף שטייט ונהר יוצא מעדן א נהר א קוואל גייט ארויס פון עדן להשקות את הגן אנצוטרינקען די גן ומשם יפרד דארט ווערט עס צוטיילט והיה לארבעה ראשים ס'איז צו פיר ראשים עדן הוא בחינת התפילה, דאס איז די תפילה כי עדן, אז די עדן איז עין לא ראתה, א אויג האט עס נאכנישט געזען, אזוי שטייט כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, חז"ל זאגן שזהו בחינת תפילה, דאס איז די בחינת תפילה שהיא למעלה מן הטבע, ס'העכער ווי די טבע, כי על ידי תפילה משנה הטבע, איז משנה די טבע כנ"ל אזוי שטייט אויבן, במילא ווייסט מען נישט וואס עס גייט געשען. ס'איז נישט א זאך וואס איך קען מיך פארשטעלן אז על פי טבע דארף עס אזוי זיין, ווייל איך בעט אויף א זאך וואס איז למעלה מהטבע, סאו האב איך נישט קיין שום אנונג ווי אזוי די ישועה דארף קומען. שזה בחינת עדן, דאס איז בחינה פון עדן, לא ראתה וואס מען האט עס נישט געזען, כי למעלה מהטבע, ווייל העכער די טבע, אין לנו שום תפיסה, איך האב נישט קיין שום אנכאפונג ווי אזוי ס'דארף זיין. והיינו, און דאס מיינט ער, נהר יוצא מעדן. ס'גייט ארויס א קוואל מעדן היינו מהתפילה פון די דאווענען כנ"ל. ומעין מבית השם יצא גייט ארויס פון בית השם האבן מיר שוין געשמועסט דאס מיינט דאווענען, להשקות את הגן האבן מיר געשמועסט היא התורה דאס איז די תורה, מעין גנים, וכאשר נמשך ווען עס ווערט געצויגן מעין החכמה, מהתפילה, פון די תפילה אל הגן צו די גן שהיא התורה דאס איז די תורה, אז יתרבו ווערט פארמערט העשבים די גראזן והדשאים די באגראזונג נשמת ישראל די נשמה פון די אידן כלומר אזוי מיינט ער צו זאגן שגדלים וואס די אידן וואקסן בהגן אין די גן ומבינים זיי פארשטייען ומשכילים זיי ווערן קלוגער בהתורה מיט די תורה אזי זוכים זענען זיי זוכה ללון בעומקה של הלכה לברר הדין צו מברר זיין די דין האסור והמותר הטהור ובזה מפריש הטוב מן הרע צוטיילט מען די טוב פון די רע. און וזהו דאס איז טאקע פשט ומשם יפרד, פון דארטן ווערט צעטיילט די טוב פון די רע, כי על ידי זה, ווייל דורך דעם נפרד ווערט צעטיילט הרע די שלעכטס מארבעה יסודות פון פיר יסודות, ולא נשאר ס'בלייבט נישט איבער רק טוב נאר רק הטוב נאר די גוטס, אזי און דעמאלטס והיה לארבעה ראשים בא ראשים, ראשים איז הן ארבע אותיות הוי' דאס ווייזט אויף די נעמען פון פונעם אייבערשטן, די נאמען פונעם אייבערשטן איז פיר אותיות, שהם שורש הטוב, וואס די אייבערשטער'ס נאמען איז די שורש פון טוב של ארבעה יסודות פון די באר פון די פיר יסודות, נאר שפעטער וואס עס איז אראפגעקומען אויף דער וועלט איז עס געווארן באהאלטן, עס איז אריין געווארן אויסגעמישט מיט רע. אות ח', זה בחינת, דאס איז די בחינה ארבע ציצית, די פיר ציצית. יעצט גייען מיר דא זען א מורא'דיגע זאך, דאס וואס צופרי שטעלט מען זיך דאווענען און מען טוט אן די ציצית, דאס איז די ענין פון די תורה. כי ארבע ציצית הן בחינת רוח חיים, די פיר ציצית איז דאס די רוח חיים, וואס שטייט אין פסוק, כה אמר ה', אזוי האט די אייבערשטער געזאגט, ווען משיח וועט קומען, ס'וועט זיין, תחיית המתים, מארבע רוחות פון אלע פיר זייטן פון די וועלט, בואי הרוח וועט קומען די רוח, דאס מיינט א רוח וואס וועט נישט, דער רבי האט געזאגט אפילו אנפאנג תורה וואס דאס גייט צוריק אויפבליען די גאנצע וועלט, שעל ידי זה וואס דורך די רוח מכניע וועט מען מכניע זיין הרוח סערה דער שטורעם ווינט, שהוא הרוח של המתנגדים, דאס איז דער רוח פון די מתנגדים החולקים על הצדיקים האמיתיים, וואס קריגן זיך אויף די אמת'דיגע צדיקים, שממשיכים, זיי זענען ממשיך הרוח חיים שלהם, זייער רוח חיים מהרב דקליפה פון די רבי פון די קליפה שהם בחינת עשיו, איש שעיר, עשיו איז א האריגע מענטש כנ"ל, ועל כן וועגן דעם ציצית איז לשון שער, די די ציצית ווערט אנגערופן שער כמו שכתוב וואס שטייט אין פסוק ויקחני ויק ער האט מיך גענומען, בציצית מיט די האר, ראשי פון מיין קאפ, זעט מען פון דעם אז האר ווערט אנגערופן ציצית. כי על ידם נכנע עשיו איש שעיר, ווייל דורך די ציצית ווערט נכנע די עשיו די איש שעיר די האריגע מענטש, וואס שעיר קען מען אויך ספעלן מיט א סמך, בחינת רוח סערה איז די שטורעם ווינט. וזה בחינת טלית לבן די ווייסע טלית שנתעטף הקדוש ברוך הוא וואס די אייבערשטער האט זיך ארומגעוויקלט וסידר שלש עשרה מידות ווען די אייבערשטער האט אויסגעגעבן פאר משה רבינו די שלש עשרה מידות של רחמים, שטייט אין מדרש אז ער האט זיך אנגעטון, די אייבערשטער האט זיך כביכול אנגעטון מיט א טלית, כי השלש עשרה מידות הם בחינת הרוח חיים דקדושה, די דרייצן מידות איז די רוח חיים פון קדושה, אזוי ווי דער רבי האט געטייטשט פריער, אז דאס וואס שטייט ארך אפיים דאס מיינט די אריכות אפיים די לאנגע אטעם, רב חסד מיינט וואס קאנעקטעד צו די צדיק, ואמת און צו די תורה, וואס די צדיק לערנט תורה פון דארטן איז די צדיק מקבל זיין רוח חיים, נוצר חסד לאלפים ער היט אונז אפ די חסד לאלפים פון די אלופים של עשיו מ'זאל נישט יונק זיין פון די רבי דקליפה און נאכדעם געווען ווייטער נושא עוון די צדיקים זענען מאכן שור אז מען זאל מוחל זיין אלע עבירות כדי ס'זאל נישט זיין קיין חסרונות סאו במילא אזוי ווי די יו"ד גימ"ל מידות של רחמים ווייזט אויף די ענין וואס אונז שמועסן מיר דא במילא איז כביכול זיך דער אייבערשטער אנגעטון מיט א טלית ווייל א טלית איז די זעלבע בחינה ווי ס'שטייט דא כי שלש עשרה מידות הם בחינת רוח החיים דקדושה כנ ל וזה בחינת טלית דאס איז די בחינה פון טלית שהיא ארבע כנפות ס'האט פיר עקן יא בבחינת הרוח מארבע רוחות כנ ל דאס איז די רוח וואס קומט פון די ארבע רוחות דאס מיינט אפילו פון די פיר יסודות וואס דאס איז בעצם קומט פונעם אייבערשטן און והיינו טלית לבן הפך בחינת רוח דקליפה, די רוח פון די קליפה בחינת עשיו שהוא אדמוני וואס א רויטער כולו כאדרת שיער, די וואך שטייט אז ער האט געהאט אזא האריגע מאנטל, ופירש רש"י כטלית, און די רבי איז מדייק כטלית דייקא, עשיו האט אויך א טלית, זיין טלית איז מעורר רע, אבער אונזער טלית איז מעורר נאר רחמים וחסדים, בחינת טלית דקליפה, דאס איז א טלית שהוא בחינת טלית אדום, א רויטע טלית, שמשם נמשך הרוח של רשעים, פון דארט קומט די רוח פון די רשעים כנ ל, ועל ידי טלית דקדושה, די טלית פון קדושה וואס אונז טוט מען אן צופרי, שהוא בחינת טלית לבן, דאס איז א ווייסע טלית, מכניעים אותו, איז מען אים מכניע, כי משם נמשך הרוח חיים דקדושה, פון דארטן ווערט געצויגן די רוח חיים פון קדושה, שהם בחינת שלש עשרה מידות של רחמים, די מידות של רחמים כנ ל אזוי אויבן ועל כן וועגן דעם נתעטף הקדוש ברוך הוא בטלית לבן דייקא וועגן דעם האט זיך די אייבערשטער ארומגעוויקלט מיט א טלית לבן מיט א ווייסע טלית וסידר לפני משה האט מסדר געווען פאר משה די שלש עשרה מידות של רחמים כנ ל אזוי אויבן כי טלית דקדושה די טלית קדושה בבחינת מקיף ס'נעמט ארום שהוא בחינת רוח חיים די רוח חיים און די רוח חיים ווערט אנגערופן א מקיף בבחינת סובב סובב הולך הרוח די רוח נעמט ארום דעם מענטש ממילא נכנע דאס איז מכניע טלית דקליפה די טלית פון די קליפה בחינת רוח דקליפה די רוח פון די קליפה וזה און דאס פשט לאחוז בכנפות הארץ אנצוכאפן אין די עקן פון די וועלט וינערו רשעים ממנה און די רשעים ווערן ווערן אויסגעשאקלט פון דעם כי על ידי ארבע כנפות דורך די ארבע כנפות פון די ציצית שהם בחינת רוח חיים דקדושה דאס רוח חיים שהם בחינת ארבעה ראשים הנ ל דאס איז מרמז אויף די יוד קא ואו קא על ידם דורך דעם וינערו רשעים איז די רשעים אויסגעשאקלט בבחינת משפיל רשעים עדי ארץ, יא, אז מען קען משפיל זיין די רשעים עדי ארץ ראשי תיבות אש רוח מים עפר ווען מען איז זוכה צו נעמען די פיר מידות און מאכן נאר ריין כולו קודש. וזה פירוש דאס איז פשט. אמר רבה בר בר חנה האט רבה בר בר חנה געזאגט, אמר לי ההוא טייעא, ס'האט מיר געזאגט די סוחר ישמעאל האט מיר געזאגט, תא קום ואחוי לך כ'וועל דיר ווייזן מתי מדבר די געשטארבענע פון די מדבר. אזלי

תותי ברכיה אונטער זיין פיס, כי רכיב גמלא ווען ער געריטן אויף א קעמל, וזקיפא רומחיה און זיין שווערטער ווערן אויסגעצויגן, ולא נגע ביה האט נישט אנגערירט אין די פיס. איז געגאנגען די מעשה ווייטער פסקי חדא קרנא דתכלתא דחד מינייהו, ס'האט זיך אפגעריסן איין עק פון די תכלת פון די ציצית פון איינעם פון זיי, ולא הוה מסתגי לן, און ס'האב מען נישט געקענט גיין ווייטער. אמר לי האט מיר דער אראב געזאגט דלמא שקלת מידי מינייהו, ס'קען זיין האסט גענומען עפעס א זאך פון זיי, דגמירי, ס'איז מיר א קבלה, דמאן דשקיל מידי מינייהו, איינער וואס נעמט א זאך פון זיי, לא מסתגי ליה קען נישט גיין ווייטער. אזלי בין איך געגאנגען, אהדרתיה איך האב עס צוריק געגעבן. און והדר מסתגי לן, מען קען גיין ווייטער, לאמיר גיין אין רשבם. טייעא, זאגט ער סוחר ישמעאל ער האט מיר געזאגט די גאנצע מעשה. אזלי וחזיתינהו ודמו כמאן דמיבסמי, זיי האבן אויסגעקוקט שהיו שוכבין בפנים צהובות, זיי זענען געליגן מיט א. לעכטיגע פנים כשתויי יין אזוי ווי אנגעטרינקען מיט וויין אפרקיד איז פניהם למעלה זיין פנים געוען אויבן ועייל טייעא תותי ברכיה און דער אראב איז געגאנגען אונטער די פיס כלומר ראיתי איך האב געזעהן שהטייעא היה הולך איז געגאנגען תחת ברכי המת אונטער די קניען פון די טויטען רוכב רייטענדיג על הגמל אויף א קעמל ורומחו בידו און זיין שווערד איז געווען אין זיין האנט ולא נגע ביה און בברכיה האט נישט אנגעטאטשט אין זיינע קניען. שקלי חדא קרנא, איך האב גענומען א כנף א עק פון די טלית, להראות אל החכמים צו ווייזן צו די חכמים, ללמוד ממנו צו לערנען פון דעם, דין ציצית די דין פון ציצית אי כבית שמאי, אי כבית הלל, כדלקמן אזוי שטייט ווייטער, ולא הוה קא מסתגי לן, ס'האט זיך נישט גערוקט. אונז האבן זיך נישט געריקט. בהמות די די די בהמות שהיינו רוכבין וואס האבן געריטן לא היו יכולין להלוך האבן נישט געקענט גיין ווייטער. סאו לאמיר גיין צוריק צו די תורה. איז לאמיר גיין תא ואחוי לך מתי מדבר. קום איך וועל דיר ווייזן די מתי מדבר. היינו. שהראה לו האט מיר געוויזן הרשעים. די רשעים. שאינם דבוקים בצדיקים. זענען נישט קאנעקטעד צו צדיקים. והם נקראים מתי מדבר. זיי זענען די מתים, טויטע מענטשן. אפילו זיי לעבן זענען זיי טויט. כי מדבר לא היתה רוח צפונית, ס'איז נישט געווען די רוח צפונית וואס האט געבלאזן דארטן ביי די שטול פון פון דוד המלך, וואס צפונית מיינט די טיפע טיפע טיפעניש פון הארץ מנשבת בו, און במילא היינו בחינת רוח החיים דקדושה זיי האבן עס נישט געהאט, שהוא בחינת רוח צפונית, שהיתה מנשבת האט געבלאזן בכנור של דוד אין די פידל פון דוד כנל אזוי ווי ס'שטייט אויבן, והרשעים הללו און די רשעים שאינם דבוקים בצדיקים, זיי נישט קאנעקטעד צו די צדיקים, ואין להם רוח דקדושה האבן נישט די רוח דקדושה, והם בחייהם קרויים מתים ווען זיי לעבן זענען זיי טויטע. והראה לו, האט ער געוויזן צו אים, היכן מגיע להם שלימות החסרון. סאו אויב אזוי, ווי ווי קומט אן קומט אן צו זיי די שלימות פון די חסרון. וזה, און דאס מיינט שהראה לו האט אים געוויזן, דהוה דמו כמבסמי. זיי האבן אויסגעקוקט ווי שתויי יין, פירש רבינו שמואל כשתויי יין, אזוי אנגעטרונקען מיט וויין, בחינת עשו אדמוני, אזוי ווי עשו איז א רויטער שהוא הרב דקליפה, וואס איז די רב פון די קליפה, אשר משם פון דארטן מקבלים הרשעים, זענען די רשעים מקבל רוח חיים שלהם זייער רוח חיים, להשלים החסרון צו משלים זיין די חסרונות. וזהו, און דאס איז פשט, וגנו אפרקיד, זיי זענען געלעגן אויף די פירש רשבם, פניהם למעלה פנים אויבן, פניהם זה בחינת רוח, דאס איז אפאר כנל, אזוי ווי מ'האט געשמועסט אויבן, הכרת פנים מיינט דו דערקענסט זיך אויף די פנים, דאס מיינט די נאז, וואס די נאז עטעמט מען. והיינו למעלה כי רוח שלהם גדול לפי שעה, ס'ווערט גרויס פאר די מינוט, עד אשר עולה הצלחתם למעלה כנל, די הצלחה גייט ארויף ממש אויבן, בבחינת כל צורריו יפיח בהם, אלע זיינע פיינט ווערן פארבלאזן פון אים, יא, דורך זייער די וועם מיט זייער די זייער רוח חיים כנל והוה גביהא ברכיה דחד מינייהו די קניען פון איינעם געווען זייער הויך זה מורה דאס ווייזט א גודל הצלחה של רשעים די גרויסע הצלחה פון די רשעים כי העדר הצלחה ווען איינער האט נישט קיין הצלחה נקרא רופט מען אן ברכים כושלות זיינע קניען זענען אזוי שטרויכלדיג וגביהא ברכיה ווען מען זאגט איינער האט הויכע קניען היינו רום הצלחה שטייט אויף די רום פון די די העכסטע שטעפל פון הצלחה. ועייל טייעא תותי ברכיה און א אראבער איז געגאנגען אונטער זיינע קניען, היינו הצדיק. דער צדיק, שנקרא טייעא ווערט אנגערופן א טייעא, כמו שפירש רב שמואל, בכל מקום אין יעדן פלאץ א סוחר ישמעאל, אז עס מיינט א סוחר ישמעאל, וסוחר איז בחינת הרוח, דאס מיינט דער דער רוח חיים, כמו שכתוב וואס שטייט סובב סובב הולך הרוח, ארום און ארום גייט דער רוח, והיינו הצדיק דער צדיק, שמקבל רוח מהקדושה, וואס ער איז מקבל רוח פון די קדושה, וזה סוחר ישמעאל, על שם פון וועגן, כי שמע השם אל עניך, דער אייבערשטער האט צוגעהערט צו דיין פיין, כי הצדיק שומע כל האנחות של הדבקים בו, ווען א איד קרעכצט דער צדיק הערט גלייך ווען דער מענטש קרעכצט און ער לויפט אהין, כי ממנו תוצאות חיים לכל אחד, פון אים קומט ארויס די לעבן צו יעדעם איינעם, כי הוא איש אשר רוח בו, ווייל דער צדיק איז איש אשר רוח בו, וואס ער גייט אקעגן איז דאס פאר יעדעם איינעם, כי רכיב גמלא, בחינת גומל נפשו איש חסד, דאס איז א בחינת פון ער טוט ער טוט ער גיבט אוועק זיין זעהל, יא, דאס איז א בחינת רב חסד רב פון חסד, איז לאמיר גיין דא, וזקיפא רמח, רומחיה, און ער האט געהאלטן די שווערד, רומח איז בחינת רוח מ, דאס איז רוח מ, בחינת רוח אלקים מרחפת על פני המים, היינו התורה, דאס איז די תורה שניתנה לארבעים יום, דער מ' מיינט פֿערציק, ווייל די תורה איז געגעבן געווארן צו פֿערציק טעג, און דער גאנצער רוח קומט דאך פון דער תורה, שמשם רוח חיים, פון דער תורה קומט ארויס רוח חיים כנ ל, כלומר, אזוי מיינט צו זאגן, שהצדיק היה לו בחינת הרוח שמקבל מהתורה כנ ל, וואס ער איז מקבל פון דער תורה, ועם כל זה, און מיט דעם אלעמען, נחית תותי ברכיה, ער איז געגאנגען אונטער די קניען תחת הצלחת הרשע, ער האט געוואלט גיין אונטער די בחינת כמו בבלע רשע צדיק ממנו, און ער האט געוואלט גיין אונטער די רשע, ער האט אים געוואלט אונטערברענגען, אבער. יא, וקא פסקי קרנא דתכלתא דחד מינייהו, ער האט אפגעריסן א עק פון די תכלת ציצית פון איינע פון זיי, ה. היינו שפסק ער האט אפגעהאקט ושיבר המידה רעה מאחד מארבע יסודות, ער האט אפגעהאקט די מידה רעה פון איינע פון די פיר יסודות, שהגביר והמשיך הרשע על עצמו וואס די רשע האט זיך געשטארקט און האט געברענגט אויף זיך, שהיא הצינור שלו דאס איז זיין צינור, זיין פייפ פון ווי ער נעמט זיין כוחות, כנל, וזה דאס מיינט פסקי קרנא דתכלתא ס'האט זיך אפגעהאקט די עק פון די תכלת וכו', היינו שפסק אחת מן הציצית שלהם איינע פון זייער ציצית, שזה בחינת מה שפסק ושיבר המידה רעה שלהם. דאס מיינט, ער האט אפגעהאקט און ער האט צעבראכן די מידה, זייער שלעכטע מידה, שהיא הצינור שלהם, דאס איז געווען זייער פייפ פון וואו זיי זענען יונק, כי כל המידות רעות נמשכים מארבע יסודות ששורשם ארבע ציצית כנל. אבער למעשה ולא הוה מסתגי לן. ס'איז נישט געגאנגען. כלומר, אף על פי כן לא עלתה לו, עס איז אים נישט געגאנגען, להשפיל את הרשע ולצאת מתחת ברכיו, פון די גיין פון אונטער זיינע קניען, אף על פי שפסק ושיבר המידה רעה של הרשע, כאטשיג ער האט צובראכן די מידה רעה פון די רשע שנמשכת מארבע יסודות וואס ווערט געצויגן פון די ארבע יסודות ששורשם ארבע ציצית די פיר ציצית כנל שזה בחינת, דאס איז די בחינה פון פסקי קרנא דתכלתא דחד מינייהו, ס'האט זיך אפגעהאקט די עק פון די תכלת פון איינע פון זיי כנל, אף על פי כן, מיט דעם אלעם לא היה יכול להשפילו ולצאת מתחת ברכיו. בבחינת ולא הוה מסתגי לן ער וועט זיך נישט קענען גיין ווייטער שפירושו שלא יכלו לצאת משם היינו כנל פארוואס ווייל מען האט נאכנישט מברר געווען אלעס יעצט לאמיר לאמיר דא סטאפן אבער לאמיר ארויסברענגען אז מען מוז זיך זיין א צדיק וואס אלע פיר יסודות האבן זיך איבערגעדרייט ער איז טאקע געווען א גרויסער דער טייעא איז געווען א גרויסער צדיק אבער דער טייעא איז נאכנישט געווען א א צדיק וואס איז אונטער אלעס מברר גע ס'איז נאר צדיק ממנו ער איז א צדיק אביסל א גרעסערע צדיק ווי די רשע אבער נישט קיין צדיק וואס האט ממילא האט ער נישט געהאט קיין כוחות אוועק צו גיין ווייטער עס אויסצורייסן אינגאנצן מען דארף זיין א צדיק גמור כדי צו קענען אלעס אלעס אויסרייסן במילא יעצט ווען איך געב א קרעכטץ וואס איך וואס מיין איך די עיקר אז דער צדיק זאל קומען און זאל מיך ראטעווען און זאל אריין גיין אין מיר אריין לייגען אין מיר די רוח חיים וואס גייט משלים זיין אלע חסרונות א גוטן.